לעצים קאַװאַלערן טוען זיך אַ בוק און דאַמען קליפּעס שנורן צונױף די ליפּעלעך און מאַכן אַ קניקס. מען קניט זיך, מען בוקט זיך און מען רױכערט אים אונטער מיט װײרעך. דער אַשמדאַי שמעקט דעם זאַנפֿטיקן ריח, גלײַך װי דאָס איז אים נױטיק אין לעבן אַרײַן. איבערהויפּט האָט דער אַשמדאַי אין יענער צייט אויסגעזען מיט זיין גאַנץ באַנעמען, מיט זיין שמעקן, מיט זיין לאָזן זיך גלעטן און אַלע זיינע חנדלעך, עפּעס טאַקע זייער לעקישעוואַטע. גאָרניט, דאַכט זיך, דער אַשמדאַי, וואָס פֿריִער נאָר אַ לעמעך, מישטיינס געזאָגט, וואָס בעט זיך בײַ די ווײַבער, וואָס קוקט יענעם אין מויל אַריין און באַדאַרף אָנקומען צו אַנדערע, ליבער זיסער ישׂראליק, ווענדט דער אַשמדאַי זיך צו מיר מיט אַ ווייכער שוואַכער שטימע פֿון געבעט, אוי, אַ שמעקעניו ישׂראליק! מכּות וועסט עס בײַ מיר ניט פּועלן! טראַכט איך בײַ מיר און מאַך מיך תּם, גלײַך ווי ניט אָנשטייסנדיק זיך, וואָס ער וויל, וואָס אַ שמעקעניו באַטײַט.

והשנית רעד איך מיר טאקע מיינס, ווי כלומרשט נישט געהערט וואס ער בעבעט מיר עפעס אזענס? והשנית פרעג איך דיך צו וואס באדארפסטו קאפצענען ביי מיר א שמעק אז די גאנצע וועלט וויירעך שטייט דיר פריי? נעם שמעק וויפיל דו ווילסט. אט הייבט זיך אן א חקירה, ניט פאר דיין מח ישראליק אזענע הייכע זאכן איבעריגנס שא! ברענגען צום לאַכן אײנעם קען דווקא יענעמס אַ קיצל, אַצינד פֿאַרשטײסט-זשע שױן אַ ביסל? בע! מאַך איך מיט אַ קנעטשעלע, האָסט אָנגעטאָן מיט דײַנע קיצלערס? גײ טענה מיט אַ ייִדן, מורמלט דער אַשמדאַי, אַװעקקערנדיק אָנגעברוגזט דעם קאָפּ אין דער זײַט. אײנע פֿון די בת-מלכּות, אַ שײנע שװאַרץ-חנעװדיקע קליפּע, הײבט אױף אירע אױגן צו מיר און זאָגט שטיל-פֿאַרקאָכט, קום טאנצן. טפו שפיי איך אויס רויט ווערנדיג פאר בושה און טרעף גראד איינעם פון די נישט גוטע דעם יצר הרע גלייך אין בארד אריין. אה דו קלויזניק, פלאקסעדריגע, מעריד, פרא אדם, אן געפיל, אן טאקט, אן וועלט, אן לעבן, אן אלס מיטאנאנדער, ווארפט זיך דער יצר הרע אויף מיר מיט מיעסע ווערטער און טוט מיך ווי דער שטייגער זיינער א קיצל. די קליפּע װינקט, װינקט, נעמט קײן אױג נישט אַראָפּ פֿון מיר. איר איטלעכער בליק איז אַ פֿײַל, טרעפֿט טיף אין האַרץ. איטלעכער קוק ציט, ציט, און באַלד טאַקע אַלײן נישט רעכט צו געדענקען, װי און װאָס מיר איז געשען, שטײ איך געאַרעמט מיט דער יפֿהפֿיה, און בײדע, פֿאַרפֿלאַמט מיט אַ שמײכעלע, טאַנצן מיר קאַדריל. מיט אונז אין קאן טאנצן נאך פיל אנדערע פארלעך לצים מיט קליפות פון אלערלי סארטן. אלע יענע פיינע לייט וואס האבן אנגעטאן כבוד אידישע קינדער צו שטיין אין זייער געשיכטע, דרייענדיג זיך אין דער לעצטער פיגור פארביי דעם אשמדאי, טוט מיך די קליפה א צי. אוי וויי! איך טו מיך איר צוליב א בוק און גיב אים א שמעק ווייריך. ער ווערט עפעס פרישער, שטארקער, ווי אן אלטער תרח נאך א גוטן שמעק טאבאקע. ער טוט א דריגע מיט די הינערשע פיס, פארבייסט דעם וויידל, און פוצט אראפ פון דער בימה ניסנדיק קאכנדיק פאר פרייד. איך בלייב אן א נשמה פאר שרעק, און מיין, אט אט כאפ איך פון אים דעם אייגענעם פסק, וועלכן יוסף די לערעיניש האט אמאל געכאפט פון סם נאך דעם שמעק וויירעך, וואס ר'האט אים פאר רחמנות געגעבן. לעבעדיק, עולם, גיט אונטער דער אשמדאי קוראזש, לאז זיך גיסן נסכים, גיסונגען פון וויין, וואס איר ווילט. עס הייבן זיך אויף א שטורעמווינט לצים, קליפות פון פארשידענע מינים און געשטאלטן, גרויס און קליין און יונג און אלט, אלע אינאיינעם. עס איז אַן אױסמישעניש, אַ יאָגעניש אַהין, אַהין. יענע מיט רױטע נעז, מיט געמבעס, פֿון דער גוטער קאָמאַנדע, לױפֿן פֿאָרױס מיט אַ געפֿײַפֿערײַ, אַ לערעם, אַ געשרײ, לעבעדיק, פֿרײלעך, מיט קנאַק. גיכער, ישׂראליק, אַהער! זע און הער מײַן גרױס כּבֿוד דאָ אױף דער ערד! זאָגט דער אַשמדאַי און איז מיר מכבד מיט קוקן, געבנדיק מיר בשעת-מעשׂה אַ בײג אַראָפּ הינטער אַרום דעם קאָפּ. עס הערט זיך א ווילדע שירה פון טויזענטער אפענע מיילער, א לאכן, א פלאצן פון גלאז און פלעשער, א קלאפן, צעזעצן, א ברעכן פון פעסער, עס גיסן זיך נסכים פון בראנפן, וויין און אנדערע געטראנקען. עס הערט זיך אויך א ביטער געוויין פון ליידענדע, א ברעכן די הענט, א שלוכצן, א קרעכצן פון טויזענטער געבראכענע הערצער. עס גיסן זיך נסכים פון בלוטיגע טרערן, עס איז אן אויסמישעניש פון פרייד-געשריי און פון אוי-וויי, פון שטארקע האפערדיגע, א געטומל, און פון שלאפינקע געפאלענע קולות ביז אין הימל, פון בייסעניש, רייסעניש, פון שטעכווערטער, געשפעט, ליידיגע צינגער, און אנצוהערענישן מיט הענט מיט פינגער. אוי, ניט אנגענעם איז די שירה וואס די ערד זאגט, א ווילדע, זייער א ווילדע שירה. גענוג, גענוג שריי איך, געוואלד זאל זיין גענוג געקוקט. נישטא קיין ענטפער. דער אשמדאי, זעה איך, איז עפעס פארדולט, שטארק פארענדערט, דאס פנים רויט, דאס שווארצאפעלע פארגרעסערט, די אויגן ווי גלעזערנע אויסגעגלאצט, דעם קאפ פארבלענדעט זיך, קוים קוים וואס ער פלאנטעט מיט די פליגל. ער זינגט, דרייענדיג זיך אין דער לופטן, האפענדיג אהין און אהער, אט אט דאכט זיך פאלט ער אראפ ווי א שטיין, איך מיט אים, און עס ווערן מיר צושאטן די ביינער. שלעכט! א שרעק! איך כאפ מיך צו אים, כע כע, זעצט אים ארויס פון דער נאז א ריח פון נסך פון בראנפן, שפירט, אזוי, דו ביסט שיכור, זאג איך, און גיב אים טאקע מיט דעם גאנצן כח א גוטן קניפ. אויסקרענקען זאלסט דו יענעמ'ס בראנפן, יענעמ'ס בלוט, נאר נישט אצינד, שפעטער, שפעטער, אז איך וועל דיינער פטור ווערן, און ארויס בשלום פון דיינע הענט. איך קנייפ אים, מינטער אים, אומזיסט די מי. מען מוז, טראכט איך, רופן צו אים זיינע מכשפה'טעס, שפרעכערקעס. איך קוק מיך אום אהין צו זיי, אלע זענען פארלעקט, יונג און אלט, אלע פארקנאקט, נישטא, מישטיינס געזאגט מיט וועמען צו רעדן. ס'מיר געווען צו מוט ווי יענע בשעת די שיף זייערע טרינקט זיך אין ים. און בשעת איך בין דא אזוי צוטראגן, טוט זיך פון אונטן עפעס א זעץ, אזוי אז איך שפרינג אזש אונטער. דער אשמדאי טוט זיך א כאפ אויף. טפו! טפו! שפייט ער, שטשירעט אויס א פאר אויגן, און מאכט מיט די לעפצן עפטער עפעס אן ווערטער, שטארק צעדולט. איך גיב א קוק, הע הע, מיר געפינען זיך אויף א דאך ביי א פאנאר, דורך וועלכן עס שיינט אריין ליכט ווי דורך א פענסטער אונטן אין א גרויסן זאל. אט וואוהין פארקראכן, א ראטהויז! חיחיחי, בעבעט דער אשמדאי, אונטערשמייכלדיג ווי א שיכור, קוקט אריין פון אויבן אין זאל דורך פענסטער און שאקלט מיט דעם קאפ ווי ער וויטעט זיך דארט מיט א באקאנטן. אה אה שלום עליכם שלום עליכם פאני המן. וואס המן? וואו היינט המן? המן איז אויפגעהאנגען געווארן מיט זיינע בנים שוין מער פון אפאר טויזנט יאר צוריק. רעדסט עפעס מחילה ווי א שיכור האב איך געוואלט זאגן און האב פאר מורא זיך געכאפט צוריק. בהמה, אז מען דארף א גנב בהמה שניידט מען אים אפ פון דער תליה. וואס מיר אמאל וואס מיר היינט וואס? הערסט ישראליק? המן, אַלע דאָ זײַנע בנים װיזתא אױך! בעבענדיק אַזױ נעמט ער און קװעטשט מיך צו שטאַרק דאָס פּנים צום פֿענצטער. זעסט? האַ? יאָ, זאָג איך, פֿאַרבײַסנדיק די ליפּן, איך זע פֿון דײַן קװעטש קרוקע און לעמבערג. גערעכט! לױבט מיך דער אַשמדאַי, אַ קניפּ געבנדיק מיר אין בעקעלע, װי ער קען עס אַ ביסל געאָגראַפֿיע. אָן עין-הרע! נו, װאָס װײַטער? דער זאַל איז פֿול מיט מענטשן. איינער איך זע שטייט אויף דער בימה, און ווי ער עפֿנט נאָר אויף דעם מויל, פּאַשט מען אים שוין פֿון אַלע זייטן בראַוואָ. אָט דאָס מיין איך טאַקע! לאַכט דער אַשמדאַי, אַ בייג געבנדיק מיך פֿון הינטן דעם קאָפּ און ווייטער אַ קוועטש. דו הערסט די דרשה? נישטא מישטיינס געזאגט וואס צו הערן, ענטפער איך אונטער דעם נאז פאראיבל האבנדיג אויף דעם קוועטש. נישטא זאגט ער וואס צו הערן, קרימט זיך נאר דער אשמדאי ארויסשטעקנדיג מיט א צונג, יענער דארט רעדט, דאכט זיך מיט א מויל גאנץ קלאר. ישנו זאגט ער ס'דא א פאלק צעזייט צעשפרייט זאגט ער בכל אין אלע מדינות. הער נאר ווייטער ווייטער וואס ער זאגט, אלטע מעשה זאג איך א מאך געבנדיג מיט די האנט, עס שלאגט צום הארצן, ווערט נישט גוט הערנדיג, פע כ'לעבן, איך בעט דיך לאז זיין גענוג. א שאד כ'לעבן, דאס וואס דו האסט געזען און געהערט איז ערשט א טראפן פון ים, נאר מיר אליין איז אצינד עפעס אויך פע בררר, מען באדארף נעמען נאך אביסל נסך צום אויסניכטערן זיך, קום אהין צווישן דאס דייניקע. פארוואס געוואלד צווישן מייניקע? מאשקע אויף אנצוטרינקען א וועלט, דאס איז ביי זיי, דאס איז זייער זאך. יענער וואס האט מיך צום ערשטן מאל אנגעטרונקען אנשטאט וואסער מיט וויין, מיך געמאכט שיכור, ווייסטו דאך גאנץ גוט ווער ס'איז געווען, דאס איז געווען אייער בניהו בן יהודה. וואס הא? אפשר א ליגן? גיי פרעג אייערע קלויזניקעס, הער וואס אייערע חכמים דארטן זאגן. אייביג קען מען אנטקעגן אייך ניט יוצא זיין, אז מען גיט אייך וואסער, שרייט איר, גיט מען וויין אנשטאט וואסער, שרייט איר אויך, היינט וואס זאלן מיר מיט אייך טאן? גענוג! איך בין דול, איך בעט דיר זאל זיין גענוג, לאז מיך אפ! א מכשפה'טע א מכוערת טוט זיך פלוצלונג א ווייז, מאכט א קניקס, לויפט צו דערנאך צום אשמדאי מיט א זיס שמייכעלע איף די פארשנירטע ליפעלעך, און שושקעט זיך מיט אים אוועק אין א היפשע צייט. איך גיב א קוק, דאס איז זי, יענע די יפהפה מיט וועלכע איך האב פריער געטאנצט. זי האט אויך געקוקט אויף מיר, געמאכט מיר אייגעלעך מיט חן, איך בין זיך מודה אז ס'האט מיך שטארק געמאנטעט צו איר, איך זאל בלייבן מיט איר מיין גאנצן לעבן. דו בעטסט ביי מיר תכשיט מיין איך זאל דיר אפלאזן? זאגט דער אשמדאי א קוק געבנדיג מיט א ממזריש שמייכעלע און קוועטשט איטליכן ווארט זיינעם. איך שטיי צעמישט, חרטה האבנדיג דערויף וואס איך האב פריער געבעטן, און ווייס נישט וואס צו ענטפערן אים. נו, וואוהין ווילסטו זאל איך דיר אראפלאזן? רוף מיר אן דאס ארט וואו דו וואוינסט, מען האט דאך דיר געפונען הענגענדיג אין דער לופטן. איך שטיי ווי א גולם און ווייס ניט וואס צו ענטפערן אים, אזוי ווי אן אונטערגעווארפענער, וואס געדענקט נישט פון וואנען ער איז. איך שטיי און קער מיך אום מיט א בייזן געמיט אין מזרח זייט, עפן די מויל, און הייסע טרערן טריפן מיר פון די אויגן. דיינע געדאנקען ישראל ווייס איך, דיין אומקערן זיך מיטן פנים ווענדענדיג אין מזרח זייט פארשטיי איך אויך, וואס דאס באדייט פארלאנגען פארלאנגסטו דא גאר א גרויסע זאך, נאר דיין אומגליק איז ישראל וואס דו ביסט נישט פראקטיש ישראל נאר א פאנטאזיאר, נישט נאר א פאנטאזיאר ביסטו נאר א גרויסער בעל פלפול, אט די מידה פון פלפול און פשט'לען זיך, דאס איז דער גרויסער חסרון וואס געפינט זיך ביי אלע דיינע ברידערלעך, סיי ביי מארק מענטשן, סיי ביי בית המדרש'ניקעס. דער פלפול פארקרימט זיי דעם שכל, ער מאכט זיי פאר פארקאכטע קנאים, פאר גרויסע בארימערס און איבערטרייבער. ער מאכט אן שנאה און קריג און מחלוקת, און ס'ווערט צושטערט דאס ברידערשאפט צווישן זיי. זיי זענען זיך מפלפל און דרש'ענען אסאך דרשות און טון טוען זיי גארנישט. אט די מיאוס'ע מידה לאזט זיי ניט פאראייניגן זיך צו א בשותפות'דיגער ארבעט לטובת דעם גאנצן פאלק. דיר, ישראל, פעלט וועלט, און דערווייל קען מען דיר נישט געבן קיין אנדער עצה ווי די וואס דו האסט געגעבן דער קליאטשע. זי זאל זיך לאזן לערנען און פארשטיין. און ביז דו וועסט קומען צום שכל און באקומען דיר דיין ארט אויף דער ערד, וועסטו פליען אין דער לופטן. אט די מכשפה וואס דו זעסט, די וועט זיך פון היינט אן אפגעבן מיט דיר. זי וויל זיך מיט דיר באקענען. גיי מיט איר.

און מיר פֿליִען פֿריילעך לעבעדיק אין דער לופֿטן. דאָס דרײַ און צוואַנציקסטע קאַפּיטל. מען קרוינט ישׂראלן פֿאַר אַ בעל-טבֿע און מען זעצט אים אויף רײַטנדיק אויף דער קליאַטשע. דער, וואָס איז נישט געפֿלויגן אין דער לופֿט אַזוי ווי איך, רײַטנדיק אויף אַ קאָטשערע, דעם איז אוממעגלעך איבערצוגעבן דעם טעם פֿון אַזאַ נסיעה מיט ווערטער. מען מוז דערצו אַליין געפּרוּווט ווערן.

זאלן זיי פליען אין דער לופטן פון קליין ביז גרויס, זיי, מיט ווייבער און קינדער, זאלן זיי וויסן וואס פאר א טעם פליען אין דער לופט האט. וויפיל די רייזע אין דער לופטן האט געדויערט, קען איך באשטימט נישט זאגן. איך ווייס נישט מער אז א לאנגע צייט בין איך געפלויגן ביז מיר זענען צום סוף געקומען אין א גאנץ גרויסן און שרעקליך א טיפן טאל, ערגעץ אין א העק צווישן משונה הויכע בערג וואס גרייכן ביז דעם וואלקן. עס גייט מיר נאך איצט א גרויל איבער דער לייב אז איך דערמאן זיך אין דעם טאל אזוי ווילד, אזוי וויסט איז ער געווען, פון גראז און ביימער האט מען נישט געהאט אפילו קיין סימן, אויף איטליכן טריט האט מען געזען נאר דערנער און הויפן שטיינער, צווישן זיי האבן געשוויבלט און געגריבלט שלאנגען, פיפערנאטערן און עקדישן. עס האָט געגרילצט אין די אויערן, הערנדיק דאָס געשריי, וואָס ווילדע חיות און עופֿות האָבן פֿון זייערע נאָרעס אַרויסגעלאָזט אויף אַלערליי טרויעריקע און וויינענדיקע קולות. עס האָט דאָרט געשטונקען עפּעס אַ ריח פֿון שוועבל מיט טײַוולס-קויט אין איינעם, און ערטערווייז האָט פֿון דער ערד אַרויסגעזעצט וואָלקנס רויך, וואָס זענען ווי אַ טומאַן זיך צעגאַנגען אין אַלע זײַטן. אָט אַזאַ טאָל האָבן די רוחות זיך אויסגעוויילט, דאָ איז זייער וואוינונג. פון דאָרט פירט אַ שפּאַלט צווישן סקאַלעס אין אַ גאַנץ גרויסער הייל, וואָס איז גאָר אוממעגלעך צו באַשרייבן אַפילו אַ טויזנט-חלק פון איר ווילדקייט. דאָרט פלייצט אַ טייך שוואַרצער טינט און אויף זיינע ברעגן וואַקסן וועלדער פענעס. אין די וועלדער ווידמען זיך לצים, אזעלכע מיני באשעפעניש, עפעס מאלפעס וואס האבן א געשטאלט נאר טאקע ווי פון מענטשן. פון דערווייטנס האב איך געזען ווי לצים האבן מיט דעם טייך אנגעטרונקען מיין בידנע קליאטשע, נעבעך זי דערנאך געבאדן און אונטערגעטוקט אסאך מאל אין טינט אזוי אז זי איז פון דארטן ארויסגעגאנגען שווארץ ווי א רוח. דאָס איז מײַן קאַנצעלאַריע, האָט דער אַשמדאַי צו מיר געזאָגט. דעם דאָזיקן טײַך און די װעלדער, װעלכע דו זעסט דאָ, האָב איך אָנגעגרײט פֿאַר דײַנע ברידערלעך. מע װעט אױף זײ שרײַבן און שרײַבן, כּל-זמן עס װעט נישט אױסגײן דער טינט פֿון דעם טינטער און די פּענעס פֿון די װעלדער. זע, פון דעם טינטער גייען ארויס קאנאלן, טינט לייטנונגען, גאנץ ווייט אין פארשידענע מקומות, אין די רעדאקציעס און אין די קאבינעטן פון געוויסע מענטשן. דער דאזיגער קאנאל נומער נײַן נײַן נײַן נײַן נײַן נײַן, וואס דו באטראכסט אים איצט, ער גייט אין דער טינטער פון דעם דניעפראוויצער גאזעטן-שרייבער. טינט און פענעס איז דא א ים, און שרייבער ווי זאמד. ער האָט אַ שמוצער געטאָן, און די לצים האָבן פֿון די וועלדער זיך אַ שאָט געגעבן צו אים ווי די פֿליגן, זיך אויסגעשטעלט אין אַ גלײַכער שורה, איטלעכער מיט אַ פּען אין דער האַנט, מיט אַ קיווער פּאַפּיר אויף דער קאָפּ. דאָס זענען מײַנע שרײַבער, האָט ער צו מיר זיך אָנגערופֿן און מיר דערבײַ אָנגעקוקט מיט אַ שמייכעלע, ווי אַ יענעראַל, האָט ער זיך דאָרט דערנאָך געוויטעוועט מיט דעם פּאָלק פּיסאַקעס. עס איז געווארן א געשריי הורא! הורא! אז ס'איז שטילער געווארן האט ער אנגעהויבן זיי צו מושטירן. דער מושטיר איז באשטאנען אין ארויסשטעקן די צונגען, מאכן א פייג און לאכן. נאכדעם האט דער הער געקאמאנדעוועט צו האלטן ווי מען באדארף די פענעס צו טונקען. פארטיג מיט דעם האט ער צעצויגן אויף א קול א געשריי געגעבן, שרייבט! די קאמאנדע האט זיך א נעם געטאן שרייבן,

זיי איז נאך שווער געווען אזעלכע זאכן, חוץ די האבן נאך א טייל געארבעט ווי די פאזשארנע קאמאנדע און געשפריצט פשוטע בלאטע. נאך דער סמאטרע האט דער אשמדאי ווייטער א שמוצער געטאן, איז אריינגעקומען עפעס א רוח, א ריז, אנגעטאן אין דער פאלנער פארמע, באהאנגען ארום דעם קאפ מיט פעדערן, מיט פענעס און מיט פלעדערווישן. וואס האסטו אין דער צייט וואס איך בין נישט הי געווען עפעס געטאן? ווי שטיין אונזערע עסקים? האט דער אשמדאי דעם רוח געפרעגט, אגב אונז ביידן פארגעשטעלט איינער דעם אנדערן, דאס איז מיין סעקרעטאר הער לוציפער און דאס איז ר' ישראליק. דער סעקרעטאר לוציפער האט געמאכט א זויערע מינע און מיך נישט געווירדיגט אפילו מיט א בליק, ער האט באלד ארויסגענומען זיין ראפארט און געלייענט.

אז דורך זייער גרויסע סטאראניעס אומעטום וואו מען באדארף, איז זיי צום סוף געראטן אז די טאקסע פון פלייש זאל נישט בטל ווערן. דער אשמדאי האט געשמאכעט פאר שמחה. איך דאנק אייך האט ער געזאגט צום סעקרעטאר, איך דאנק אייער טונקעלע שווארצזיכטיגקייט דוכס לוציפער דערפאר וואס איר האט מיר צום ערשטן ראפארטעוועט אזא וויכטיגע זאך. ער האט דערנאך זיך געווענדעט צו מיר מיט די ווערטער. זעסטו? דאס איז ביי מיר א בשורה. איינמאל וועלן דיינע ברידערלעך עסן מכות פלייש און דורך דעם תמיד קרענקען. קרענקט, פוילט, צו אלדי שווארץ יאר. צווייטנס איז די טאקסע מיר פשוט נעטיג צום עסק. דורך איר בילדעט זיך ביי אייך די גאנצע באנדע בעלי טובות וואס פירן איטלעכן ביי דער נאז און לאזן אייך קיין קאפ נישט אויפצוהייבן. פון איר האבן אלע מיינע אגענטן זשאלאוואניע און זייער פרנסה בכבוד. דורך איר האבן מיינע פוסטע מענטשעלעך אין די הענט סומעס געלט אויסצוגעבן אויף אלצדינג וואס מען טאר נישט זאגן. דורך איר האט איר דעם בעסטן סימן אז מיט אייערע הוצאות אויף אלע נויטיג באדערפענישן און כלל זאכן זייט איר אפגעשיידט פון די אומות העולם, דעריבער איז גאר אוממעגליך איר זאלט זיך פאראייניגן מיט זיי אין די זעלביגע געפילן פאר דער מדינה, און דעריבער טאקע וועלן שלעכטע מענטשן תמיד געפינען א געלעגנהייט דערפאר אויף אייך אנצופאלן. אייער לאגע וועט זיין פארפלאנטעט, פארדרייט, הלוואי איך זאל שוין מיט אלע אנדערע מענטשעלעך האלטן אויף דער מדריגה ווי איך האלט מיט אייך. איצט פארשטייסטו פארוואס דאס איז ביי מיר אזא בשורה? חלילה וחס די טאקסע זאל געווען בטל ווערן ווי עטליכע האבן עס פארלאנגט, וואלט איר נישט דערלעבן זאלט איר דאס מיטאמאל פטור געווארן פון אסאך צרות,

בשעת דער כאָלערע װײַזט די טאַקסע אַרױס איר כּוח צװישן דעם אָרעמען עולם. ערשט ניט לאַנג האָב איך ערגעץ אין אַ שטאָט געלײענט אַן אָנגעקלעפּט צעטל אין דער גאַס. אױף דעם צעטל איז אונטערגעשריבן, דברי המבקשים לטובֿת אַחװי. דאָרט איז מען מודיע דעם עולם, אַזױ װי אין דער װעלט הערט זיך די כאָלערע, בכן זאָל מען למען-השם עסן פֿלײש, אַפֿילו אין די נײַן טעג. בשעת לייענען האב איך געלאכט ווי מען רעדט צו עסן פלייש אלץ לטובת אחווי, לטובת אחווי, און אליין העכערט מען דעם מקח. קאנדידאטן אויף בעלי טובות האט לוציפער ווייטער געלייענט זענען דא זייער פיל פון אלערליי סארטן מענטשן, עס איז גארנישט דא אזויפיל שטעלעס, סיידן מען זאל צו איטליכן פאמאשניק פון א גלאוונעם בעל טובה צוזעצן נאך אקעגן א הונדערט אונטער פאמאשניקעס און זיי אליין וועלן זיך דארט זארגן צו געפינען נייע איסטאטשניקעס פון וואנען צו באקומען זייער געהאלט. עטליכע האבן מכח דעם שוין אריינגעשיקט גאנץ שיינע פראיעקטן. איך האב עס איבערגעגעבן א באזונדער קאמיסיע וואס באשטייט פון שמחזאי ועזאל פון אַחרימאַן, אַכעראָן, טיפאַן, שיוואַ און בעל זבוב. אין גלופּסקער ביקור חולים גייט איצט די הנהגה דורך אַ פּאָר פון אונזערע אַגענטן, גאָר קיין חיות נישט. מיר האַלטן שוין מיט גלופּסק אויף אַ שטייגער. רעקרוטן זיינען אין דער צייט אָנגעקומען אין די פּאָלקן פּיסאַקעס דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט דרײַ און דרײַסיק. זיי זענען נאך לעת עתה נישט פארטיג ווי עס געהער צו זיין, בעל זבוב האט זיי גענומען צו זיך אויף דער אוטשעניע. טינט איז אין דער לעצטער צייט פארברויכט געווארן זיבן טויזנט פֿינף הונדערט נײַן און נײַנציק עמער מיט אנדערהאלבן קוואטירלעך. אזוי ווייניג, האט דער אשמדאי זיך אנגערופן און געמאכט א מינע אז ער איז נישט צופרידן. לוציפער האט געוואלט עס ערקלערן, נאר וויבאלד ער האט געעפנט דאס מויל צום רעדן, איז אריינגעפלויגן א רוח מיט דעפעשן. דער אשמדאי האט א וואונק געגעבן, לוציפער זאל ביי דעם דעזשורנע צונעמען די דעפעשן און לייענען. די דאזיגע דעפעשע, האט לוציפער געמעלדעט, איז פון רומעניע. מען בעט רחמים ארויסצושיקן טינט, ווי צום גיכסטן, עקזעמפלארן פון איטליכער זאך וואס מען וועט דארט אנשרייבן זענען זיי זיך מתחייב צושיקן תמיד אין אונזער ביבליאטעק. די צווייטע איז פון עסטרייך. מזל טוב דיר, גרויסער אשמדאי, מיט א גוטער בשורה, האט לוציפער פרייליך געזאגט מיט א שמייכעלע און ארויסגעשטעלט זיינע שפיצעכעדיגע הינטישע ציין. דער קארנעדאל שווארצנבערג בעט עפעס גאר א גוזמא טינט פאר זיין גאזעטע. ער וויל מיט אונז מאכן געשעפט אז חוץ דעם טינט וואס ער אליין באדארף האבן צו זיין געברויך, זאלן מיר אים נאך געבן אין קאמיסיע פאר אלע קאטוילישע גלחים אין בעמען און אין מערן וואס האבן דארט זיך גענומען געשמאק צום שרייבן, גאר ווי אין די אלטע יארן. לעבן זאָלן מיר טאַקע, מײַנע געטרײַע געזעלן, האָט דער אַשמדאַי אַ זאָג געטאָן גאַנץ לוסטיק, כּל זמן אין זײ קלאַפּט זיך אַ דופֿק, האָב איך נישקשה ניט װאָס צו זאָרגן. לוציפֿער, מען װעט באַדאַרפֿן אונטערגעבן אַ ביסל דעם טינט פֿון יענע מאַטעריאַלן, בלוט, גאַל, גרינע װערים, יאַשטשערקעס, טײַװלס-קױט וכדומה, כּדי ער זאָל אַרױסקומען עכט גוט. דאָס אַלצדינג האָב איך שוין אַליין אַריינגעטאָן, האָט לוציפֿער געענטפֿערט און זיך גענומען ליינען די איבעריקע דעפּעשן. ער האָט איבערגעליינט וואָס דער רעדאַקטאָר פֿון גאַזעטאַ נאַראָדאָוואַ אין גאַליציע פֿאָדערט. דערנאָך האָט ער מיט אַ רחמנות פּנימל אַ מאַך געטאָן, אַ, דאָס איז פֿון אונדזער דניעפּראָוויצער. ער קלאָגט זיך נעבעך, אַז בײַ אים איז שוין כּמעט אויסגעטריקנט דאָס טינטערל. ער האט פשוט שוין ניט וואס צו שרייבן, און דא באדארף מען אין דער געהעריגער צייט ארויסגעבן א נומער, א רחמנות כ'לעבן. געשווינד עפענען די קראנען, האט דער אשמדאי געקאמאנדעוועט מיט א געשריי. אפשר א ראטע רוחות האבן זיך א ווארף געגעבן צו די קראנען, דער טינט האט געפלייצט דורך די טינט לייטונגען אין פארשיידענע ערטער, פּלוצים איז אַרײַנגעפֿלױגן אַ הוילע, אַ נאַקעטע נשמה, האָט געשװעבט אַרױף און אַראָפּ, װי אַ זומער-פֿײגעלע, און זיך אַלץ געשלאָגן אָן דער ערד מיט אירע פֿלאַם-פֿײַערדיקע פֿליגעלעך, העל-בלױ, װי דער פֿלאַם פֿון אָנגעצונדענעם שפּירט. אליין האט זי אויסגעזען ווי א גרויסע זייער א דינע בולבע פון זייף, געשפילט פון אלערליי פיינע קאלירן וואס האבן פארנומען די אויגן, אז מען האט זיך גוט צוגעקוקט האט מען קוים געקענט דערקענען עפעס א געשטאלט פון א לויטער גאז. אך! האט דער אשמדאי א געשריי געטון און זיך אנגעכאפט ביים קאפ אז ער האט זי דערזעהן. עס איז נסתלק געווארן א גרויסער בעל טובה, א גרויסער בעל רחמים, איינער פון מיינע בעסטע אגענטן, דאס איז זיין נשמה, דאס איז איצט נאך דער פטירה געקומען צו וואוינען ביי מיר אינאיינעם מיט די נשמות פון אלע בעלי טובות. איך האב זיך צו דער נשמה שטארק צוגעקוקט און זי דערקענט, דאס איז געווען די נשמה פון באמת א משונה ווילדן בעל טובה אין מיין שטאט. קלאָג װײן, ישׂראליק! האָט דער אַשמדאַי צו מיר געזאָגט מיט אַ טרױעריק קול, דײַן שטאָט האָט פֿאַרלױרן אַ גרױסע בעל-דעה, דײַן קהל האָט אָנגעװאָרן אַ גרױסע בעל-רחמים, אַ צאַצקעלע! יאָמערט, קלאָגט, טײַװל רוחות! איך, אײַער מלך, האָב פֿאַרלױרן דעם בעסטן בעל-עצה, דעם געטרײַסטן סאָװעטניק, אָן אים בין איך װי אָן דער רעכטער האַנט. אין דער גאַנצער הייל, אין דעם גאַנצן טאָל האָט זיך געלאָזט הערן אַ שרעקלעכער יאָמער אויף אַלערליי ווילדע קולות. עס האָט זיך געהערט אַ היילן, ווי אַ הונט היילט אַ מאָל שרעקלעך בײַ דער נאַכט הינטער דעם פֿענצטער אויף אַ מיאַוקען, אַ וויינען, ווי קעץ וויינען בשעת פֿרוכטפּערונג-צײַט אויף די דעכער. עס האָט זיך געהערט אַ טרויערדיקער הספּד פֿון סאָוועס, אַ קראַקען פֿון סאָראָקעס, אַ קוואַקען פֿון זשאַבעס. עס האָט זיך געהערט אויך אַ שמוצערן פֿון שלאַנגען, אַ פּישטשען פֿון שטשורעס, אַ מריקען פֿון ביקעס, אַ ברומען פֿון בערן, אַ ברילן פֿון לעמפּערטן און אַ סקריפּ פֿון אַ ריקבעט. גלײַך ווי אַלע ווילדע באַשעפֿענישן האָבן געוויינט, געקלאָגט אויף אַזאַ בעל-טובֿה, אויף אַזאַ כּשרע נשמה. איך בין שיִער אין חלשות ניט געפֿאַלן, שיִער ניט טויב געוואָרן פֿון אַזאַ שרעקלעכער הספּד. דער אשמדאי האט קוים מיט צרות איינגעשטילט דעם עולם, געכאפט די נשמה אין זיין האנט ווי מען כאפט א פליג, און זי מקבר געווען טיף אין דער ערד מיט די ווערטער, וואס העלפט דאס וויינען? א מענטש מוז שטארבן, פריער אדער שפעטער. דער רוח האט דיך געמוזט כאפן, ווער זשע טאקע באגראבן ניין איילן אין דער ערד, און גיי צו אלדי שווארץ יאר. איך וועל מיר מוזן באגיין אן דיר און געפינען נישקשה אן אנדער שלאק אויף דיין ארט. ישראליק לעב, האט ער נאך דעם מין הספד זיך געווענדעט צו מיר, עס וועט דיר גארנישט העלפן, דו וועסט מיר מוזן אין דיין שטאט ווערן א בעל טובה אויף זיין ארט. איך וויל נישט! איך קען נישט זיין קיין בעל טובה! האב איך געשריגן נישט מיט מיין קול. האב רחמנות, שיק אן אנדערן אויף זיין ארט, עס זענען דא אסאך בעלנים, אסאך קאנדידאטן אויף בעל טובות, שיק וועמען דו ווילסט און באפריי מיך פון אזא התמנות. זאג מיר, איך בעט דיר קיין דעה נישט, האט ער געענטפערט, מסתמא ווייס איך וואס איך טו. וואס האסטו אין מיר אזוינס דערזען? האב איך געשריגן. איך בין כ'לעבן א שלימזל'ניק און וועל גארנישט טויגן צו אזעלכע געשעפטן. איך וועל דיר רעקאמענדירן קלוגערע, בעסערע און געניטערע פון מיר. שיק לייבעלע ר' אבעלעס, משה'לע ר' בונים'ס, טרייטל ר' יוסעלעס, פישקע ר' ניסעלעס, אדער איינעם פון זייערע כנופיות, איטליכער פון די לייט אין זיין גראד פארשטייט זיין עסק און ארבעט אפ א זאך ווי א מייסטער. ווי קום איך צו זיי? די דאָזיקע אַלטע לײַט זײַנען שוין פֿאַרנומען, איטלעכע פֿון זיי האָט אַ שטעלע, עס וועט דיר גאָרנישט העלפֿן, ישׂראליק, זאָג איך, אַשמדאַי דיר נאָכאַמאָל! שווײַג בעסער און זײַ נישט קיין עקשן, אויב עס גלוסט זיך דיר צו לעבן און אויב דו פֿאַרלאַנגסט ניט, איך זאָל דיר דאָס עקשנות מיט גוואַלד אַרויסטרײַבן. קיין וואָרט נישט מער! שאַ! וואָרום ער האָט געמאַכט אַזאַ שרעקלעכע מינע און אַזױ געשאָקלט אױף מיר מיט אַ פֿינגער, אַז די הױט האָט אױף מיר געציטערט, און פֿאַר שרעק בין איך געבליבן שטום װי די װאַנט. אָט אַזױ, ישׂראליק, האָב איך דיר טאַקע ליב, אַז דו שװײַגסט! האָט ער זיך אָנגערופֿן שױן מיט אַ זיס שמײכעלע און אַ גלעט געגעבן מיר אין בעקעלע. דו ביסט נישקשה א גאנץ קלוגיטשקער ישראליק, קיין פינגער אין מויל באדארף מען דיר אויך נישט אריינלייגן, איך פיל אז דו וועסט טויגן און מיט דער צייט זיין א כלי שלמה. נאר איידער איך וועל דיר געבן אזא טייערע שטעלע פון א בעל טובה, מוז איך דיר אביסל קלאר מאכן אין עסק און דיר געבן מיין אינסטרוקציע ווי אזוי דו זאלסט זיך נוהג זיין. הער! ישראל'יק לעב. די שטאט, דאס בין איך. דער פשט דערפון איז גאר פראסט, טו אלץ ווי דו ווילסט און זאג, אזוי וויל קהל, דער גאנצער קהל איז ווי אויף דער וועלט נישטא, נאר דו איינער ביסט דא. דאס איז מיין ערשטער געבאט. מיין צווייטער געבאט איז, א ירא שמים פנים'ל. יראת שמים איז ביי א קלוג מענטשל א גוטע קו, זי גיט אים אסאך מילך און פוטער ווי די בעסטע האלענדערקע. אזא קאפיטאלנע קו מוז מען דעריבער שטארק פילעווען, מען באדארף איר עפטער אונטערווארפן א בינטל כפול שמונה ציצית, זי האדעווען מיט רבינו תם'ס תפילין, פארמישן איר א גרויסן טלית זאק מיט פארשידענע מיני בלעטלעך און שמות, ס'זאל טאקע אוועקשטיין איבער דער ציבור עטליכע שעה אלע טאג. מען בעדארף זי לאזן לעקן מזוזות און פויען זי מיט מציצה, מיט חברה קדישא מעד, מיט יארצייט בראנפן, וכדומה אזעלכע געטרענק אז אין יראת שמים ביי מיינע אגענטן פון דעם פרומען קלאס. מיינע אגענטן פון די היינטיגע וועלט נעמען אויך אן א יראת שמים פנימ'ל, נאר עפעס אויף אן אנדער ארט. זיי מאכן זיך געווענדליך צום תם, לעבן מיט איטליכן גוט, שמייכלען זיס, דרייען דאס צינגל אהין און אהער, טראגן זיך געקליידט עפעס נישט קורץ, נישט לאנג, זייער בארד איז עפעס נישט גאנץ און נישט געגאלט, ווארפן זיך אין אלע זייטן און ווילן פאר איטליכן יוצא זיין. עטליכע זענען צווישן דער כיתה די וואס האבן לחלוטין נישט אזא ירא שמים, דערפאר באשטייט זייער גאנצע חכמה נישט מער ווי אין כח, אין שטארקייט, אין א קולאק. זיי זענען אבער טאקע נאר אזוי עטליכע. פון אזעלכע ערעץ פיאסקי עזות פנים'ער באדארף מען נישט נעמען קיין ראיה. לא כל אדם איז זוכה צו אזא מדריגה. מיין דריטער געבאט איז, רחמנות. דער פירוש דערפון איז, מען דארף טון כל הגזלנות, רייסן פון טויטע און פון לעבעדיגע, און אלץ זאגן א רחמנות. שטילערהייט באדארף מען א קניפ טון, א ביס טון, און פאר דעם עולם זארגן, קרעכצן, זיך אלץ משתדל זיין לטובת הכלל. מיין פערטער געבאט איז, יד אחת. דאס הייסט, בלאט צו שליסן תמיד מיט דעם שטארקן.

צו זיין מיט אים איין לייב און לעבן. זיי מבטל דיין רצון פאר זיין רצון, כדי ער זאל אמאל מבטל זיין זיין רצון פאר דיין רצון. פון אייך ביידע קען זיין אגיל אגיל ואשמח, קיילעכדיק און שפיציכיק. מיין פינפטער געבאט איז, פרעטענציע. דאס טייטש, וויפיל מען זאל ניט שטילערהייט נעמען, וויפיל מען זאל ניט רייסן און פארדינען, זאל מען פאר דעם עולם אלץ זיך קלאגן. נישט זיין צופרידן און האבן שטענדיג פרעטענציעס צו דער שטאט אז מען ווערט אן, מען דערלייגט, עס איז נישט כדאי וואס מען פייניגט זיך אזוי לטובת הכלל. מיין זעקסטער געבאט איז לולא, פשוט איז פשוט. מען באַדאַרף דעם עולם פֿאַרוויגן און אים זינגען עפּעס לידלעך, ער זאָל שלאָפֿן. דער עולם איז אַ קינד, אַז מען זינגט אים אַ לידל, דערציילט אים אַ מעשׂה, מאַכט ער צו די אויגעלעך און שלאָפֿט. אַז מען מאַכט אים בו, מיינט ער, מען איז אַ בער. שמייסט מען אים, קושט ער די רוט. דאָס בעסטע לידל צו פֿאַרוויגן דעם עולם איז דאָס אַלטע לידל מיט דער קעסטעלע, נאָכדעם גייט יענץ לידל, תּורה איז די בעסטע סחורה, די אלטע מעשה א רב מיט א רעבעצן, א מעשה פון דער ווייסער חברה, פון בעלי שמעי שמות וכדומה, נאך אזעלכע מעשות, מיין זיבעטער געבאט איז, עט, בע. דער פראסטער פשט פון די האלבע ווערטער איז, באם עס טרעפט זיך אמאל אז דער עולם, דאס נארישע קינד, צעשרייט זיך געוואלד, איז גלייכער אין די הייסע מינוט גארנישט צו טון. עס גרימט אים זיכער אין בייכעלע, עס טוט אים שוין אבער שטארק וויי, עט, בע זאל מען דענסמאל מאכן עפעס אן ווערטער, נישקשה דאס קינד וועט זיך איבערשרייען און ווייטער אנטשלאפן ווערן נאך געשמאקער ווי פריער. מיין אכטער געבאט איז, מבטל צו זיין. דאס הייסט ווען איינער הייבט גאר אן פלוצלינג צו פרעגן עפעס קשיות, עס איז אים קשה דאס אז אדער יענץ, זאל מען אים פשוט מבטל זיין. ער איז אן אפיקורס, א הולטאי, א גארנישט, עס איז גארנישט רעכט מיט אים צו רעדן. מיין ניינטער געבאט איז אנצורייצן דאס טייטש, ווען איינער נעבעך שרייט, וויינט אמאל מיט בלוטיגע טרערן, געוואלד, מען קנייפט, מען צופט, עס טוט וויי, באדארף מען אויף אים אנרייצן די יונגלעך זיי זאלן אים מאכן בע בע שיינער בחור, ער זאגט אויס פונעם חדר. מיין צענטער געבאט איז, באבסקע מיטל, אז דאס דאזיקע קינד ווערט פארשלאפט, אויס מענטש און פאכעט מיט דער נשמה, זאל מען נישט לאזן רופן א דאקטער, מען זאל הייסן בעסער טון אלטע באבסקע מיטלען, פארן צו א שפרעכער, צו א ציגיינער, צו א זנאכער וכדומה. אָט די דאָזיקע צען געבאָטן זאָלסטו היטן, דורך דעם װעסטו מיר געפֿעלן, װעסט לעבן גליקלעך אין װױלטאָג, דו מיט דײַן װײַב, מיט דײַנע קינדער, און זיך קונה זײַן עולם-הזה. מיט עולם-הבא זאָלסטו מסלק זײַן אַנדערע, זאָג זײ צו, פֿלײש און װײַן אױף יענער װעלט, נאָך דעם טױט, דו אָבער עס פֿלײש און טרינק װײַן דאָ אױף דער װעלט. איך האב אויפגעעפנט דאס מויל, אויסגעשטעלט די אויגן, געשטאנען און געקוקט ווי א גולם פון די דאזיגע צען געבאטן. דו מוזט טאקע באלד פארן, ישראליק, האט דער אשמדאי ווייטער געזאגט, דיין שטאט איז דערווייל געבליבן אן א בעל טובה, עס קען דערווייל חלילה דערפון עפעס ארויסקומען, גארנישט קיין גוטס פאר מיר, איך וועל דיך מיטגעבן די קליאטשע, זאלסט אויף איר פארן רייטנדיג. אַך! האָב איך אַ געשריי געטאָן, אַז ער האָט מיך אַרויסגערעדט די קליאַטשע, איך קאָן נישט, כ'לעבן, איך קאָן נישט פֿאָרן רײַטנדיק! עט, האָט ער געמאַכט, וועסט קענען, נישקשה, מיר וועלן דיך אויסלערנען. די קליאַטשע איז זייער אַ פּאָקאָרנע, מע קאָן אויף איר גרינג פֿאָרן רײַטנדיק. קוק נישט דערויף, וואָס זי זעט אויס נישט אַזוי שיין, דערפֿאַר האָט זי אין זיך אַנדערע מעלות. זי וואַקסט פֿון אַ גאַנץ גרייס אָרט, וועסט מיט איר צופֿרידן זײַן. נישקשה, און נישט וועלן שפעטער ארויסצולאזן זי פון די הענט, איך פארזיכער דיך. אויף זיין באפעל האט מען געבראכט צו שלעפן די אומגליקליכע קליאטשע נעבעך. עס איז מיר געווארן א לאך אין הארצן א קוק געבנדיג אויף איר, פארוויסט, פארפינסטערט איז זי נעבעך געווארן, איין גאט ווייסט וואס זי האט געמוזט אין יענער צייט פון די לצים אויסצושטיין. נעבעך, איך האָב אַראָפּגעלאָזט דעם קאָפּ, זיך געשעמט װי אַ גנבֿ איר צו קוקן אין די אױגן און מיך באַװאַשן מיט טרערן, דערמאָנענדיק זיך, אַז איך װעל אױך מוזן פֿאָרן אױף איר רײַטנדיק און ליגן איר אױף דעם האַלדז װי אַ משׂא, קײן אַנדער װעג האָב איך פֿאַר מיר נישט געזען, װי זיך דערפֿון אױסצודרײען. לאָמיר קרוינען ישׂראליקן! האָט דער אַשמדאי אַ זאָג געגעבן, לאָמיר אים אָנקוקן אין שלייער, װאָס פֿאַר אַ פּנים ישׂראליק האָט אין דער פֿאָרמע פֿון אַ בעל-טובֿה און װי אַזױ ער רײַט אױף דער קליאַטשע! עולם, צום עסק! ס'האָט נישט געדױערט קײן מינוט, האָבן זײַנע משרתים אַרײַנגעבראַכט אַ גוזמא קלײדער פֿון פֿאַרשײדענע קאָסטיומען און אַלערלײ פֿאָרמעס,

אױף דעם קאָפּ אַ קאַשקעט, גענײט עפּעס מיט קונצן. אַה! האָט דער אַשמדאַי זיך אָנגערופֿן, אַז ער האָט מיר באַטראַכט פֿון קאָפּ ביז די פֿיס, דאָס איז די פֿאָרמע פֿון קהלישן שרײַבער. ישׂראליקן פּאַסט ניט אַזאַ מין קאָסטיום, זוך אױס עפּעס אַן אַנדער פֿאָרמע. דער קאַמערדינער האָט מיך געשװינד איבערגעקעמט, אונטערגעשערן די האָר, אויסגעצויגן דאָס בערדל, אָנגעטאָן מיר אַן אַנדער וועסטל, דאַכט זיך פֿון אַטלעס, פֿאַרשפּילעט העט ביז דעם האַלדז, אַ קאָרטענעם סורדוט הינטן מיט אַ שפּאַלט אָן, אַ היפּש לענגער פֿון דעם פֿריִערדיקן, אַזוי אַז די מײַטקעס האָבן אונטן זיך אַרויסגעזען נאָר אויף צוויי-דרײַ פֿינגער, אויף דעם קאָפּ אַ סעריאָזנע, אַ סטאַטעטשנע היטל. נו, וואס איז דאס פאר א מין? האט דער אשמדאי ווייטער געזאגט, מיך אנקוקנדיג, אה, די פארמע פון קהל'ישן דעפוטאטן. כאפן זאל זיי דער רוח מיט זייערע שפאלטן הינטן און מיט זייערע גוזמא טיפע קעשענעס. ניין, ישראליק באדארף האבן עפעס אן אנדער פארמע. קוק אן דאס רחמנות פנימל זיינע, וועסטו שוין פארשטיין וועלכע עס וועט אים פאסן. נאך און נאך פארמעס האט דער קאמערדינער מיר אנגעמאסטן, און בשעת מיר אנטוענדיג, קעמענדיג אלע רגע אנדערש, האט ער מיך געצופט, געצויגן, געריסן די האר, אזוי אז טרערן האבן מיר זיך געשטעלט אין די אויגן. גאר אויף דעם סוף האט ער מיך אינגאנצן אפגעשוירן, איבערגעלאזט אפאר שיינע פאות, מיר אנגעטאן א יארמולקע, אויבן א גרויסן ספאדיק, א העמד מיט א גרויסן אויסגעלייגטן קאָלנער, פארבונדן מיט בענדלעך אָן א האלזטיכל, א לאנגן טלית קטן, קורצע סאמעטענע פלודערן שיך און זאקן, א לאנגע אטלעסענע קאפּאָטע מיט א גארטל און א טוליפּל פון פעלץ. דער קאמערדינער האט מיר אָנגעקוקט, זיך משונה פארקרימט, געמאכט א וויינשל און אויך ארויסגעשטעלט דעם צונג. דו שיינסט, ישראליק! האט דער אשמדאי געלאכט פאר פרייד אז ער האט מיר דערזען, איך בין פשוט זיך מחיה דיך צו זען אין די בגדים, דיין פנים איז אויסגעפריעט ווי א צימעס, דו שוויצסט אין דעם פעלץ, דו לויכסט ארויס פון דעם ספאדיק ווי דער ליכטיגער מארגן שטערן, שוויץ, שוויץ, ישראליק, זייער גוט. עס גייט נאך עפעס אפ צו דער פאלנער פארמע. האט ער געזאגט זיך אומקערנדיג צו דעם קאמערדינער, דו געדענקסט ווי יאסל דינטשעס פלעגט מקבל פנים זיין א נייעם גובערנאטאר? גערעכט, גערעכט האט דער קאמערדינער געענטפערט, איך האב אין דעם זיך גאר פארגעסן, אוה הא, אוה וואה, באלד אבער וועט עס געטאן ווערן.

זיי מיר מוחל בידנע קליאטשע, האב איך זי מחילה געבעטען אז איך בין שוין געזעסען אויף איר רוקען מיט פארוויינטע אויגען און מיט פארקלעמט הארץ, וואס זאל איך טון, וואס קען איך מאכען, אז לצים צווינגען מיך אויף דיר צו רייטען, אז אך און וויי איז אונז ביידען, אך און וויי איז דיר נעבעך וואס דו ביסט א קליאטשע, וואס דו באדארפסט מיך טראגען, און וויי איז מיר אז איך דיין פריינד בין געצוואונגען צו זיצען דיר אויף דעם קארק. וואס זאלן מיר בידנע טון אז מיר ביידע נעבעך זענען אין דעם קלעם, אז מיר ביידע זענען אזוי אומגליקליך און געצוואונגען דערצו? די לצים האבן דער קליאטשע נעבעך מיט כח דערלאנגט א שמיץ אזוי אז זי האט מיט אימפעט א לויף געטון. עס איז געווארן א מהומה, א געשריי, הורא! הורא! לויפנדיג האט איר טיף פון הארצן זיך ארויסגעכאפט א זיפץ. איר זיפֿץ האָט מיר די נשמה אַרויסגענומען. איך בין געוואָרן צעמישט און אַראָפּגעפֿאַלן אויף דער ערד ווי אַ סנאָפּ. נישקשה, פֿאַל נאָר בײַ זיך נישט אַראָפּ, וועסט נישקשה טויגן, ישׂראליק! האָט דער אַשמדאַי געלאַכט און מיך צוריק אַרויפֿגעזעצט אויף דער קליאַטשע. לאָמיר קיין סך שהיות ניט מאַכן, שוין צײַט צו פֿאָרן! חזר ביי דיר גוט איבער מיינע געבאטן, שים נא ידך תחת ירכי און שווער מיר דו זאלסט זיי מקיים זיין. איך בין געזעסן ווי א ליימענער גולם און האב נישט געוואוסט וואס מיט מיר טוט זיך. שהיה נישט, שהיה נישט, ישראליק, האט דער אשמדאי א זאג געטאן, גיכער טו וואס מען הייסט דיך, גיכער, די צייט איז טייער. נישט ווילנדיג האב איך אויסגעשטרעקט מיין האנט און זי ארונטערגעלייגט דעם אשמדאי תחת ירכי, ער האט א ווינק געגעבן צו דעם סעקרעטאר, און לוציפער האט מיר באלד אנגעהויבן פארצוליינען א שרעקליכע שבועה. וואס שווייגסטו, ישראליק? האט דער אשמדאי מיט פארדרוס צו מיר געזאגט, פארוואס זאגסטו נישט נאך ווארט פאר ווארט די שבועה? ביי מיר, מיינסטו, וועט אנגיין שטוקעס, מסירת מודעהלעך ווי ביי אייך שיינע מענטשעלעך? ניין, זאג איך דיר, מסירת מודעהלעך גייען ביי מיר נישט אן, ביי מיר העלפט ניט זיך מאכן ווי געפגרט, שווער! איך קאן ניט שווערן, האב איך גענטפערט מיט א ציטערדיגן קול. וואס? הא? האט דער אשמדאי מיט כעס א געשריי געטאן, אזוי אז די ערד דארט אונטן האט געציטערט. די קליאטשע האט עפעס א שאקל געטון מיט דעם קאפ, גלייך ווי זי וואלט דערמיט געזאגט יהודי בלא, האלט זיך טאקע יהודי, אלץ אייערס, לא לא און לא. איך קען נישט שווערן האב איך איבערגעחזרט די פריערדיגע רייד שוין מער באהארצט. שווער! האט דער אשמדאי א געשריי געגעבן נאך שרעקליכער אין כעס, אזש פונקען זענען אים געפלויגן פון די אויגן און פון דעם מויל האט ארויסגעזעצט א רויך. מיין קליאטשע נעבעך האט א זיפץ געטאן. איר זיפץ האט מיר דערמאנט אירע אלע גרויסע צרות וועלכע זי האט אין איר לעבן איבערגעליטן. סטייטש, סטייטש, האב איך מיר באטראכט, ווייניג שטייט זי שלימזל אויס פון אנדערע, זאל איך מיר נאך אויף איר נעבעך אויך אנלייגן? וואס עס וויל מעג זיך מיט מיר זיין. איך באדארף אזא זאך נישט טאן, אויסהאלטן מוז איך דעם נסיון, טאקע ווי אן ערליכער מאן. בשום אופן נישט. בשום אופן וועל איך דיר ניט שווערן, האָב איך דעם אַשמדאַי קאַלטבלוטיק געענטפֿערט און אַרויסגענומען מײַן האַנט מתּחת ירכי. בשעת אַרויסנעמענדיק, האָב איך אים נאָך מעשׂה שׂטן באַדאַרפֿט גראָד אַ גראַבל טאָן דאָרט. דער אַשמדאַי איז געוואָרן פֿלאַם-פֿײַער, אַ מורא איז אים געווען דענסמאָלט אָנצוקוקן. ער האָט מיט אַ משונה געשריי אַ שפּרונג געטאָן אין דער לופֿטן, זיך אויסגעצויגן שרעקלעך הויך, געשטעלט איין פֿוס אויף דער ערד, דעם אַנדערן אויף דעם הימל, מיך אָנגענומען בײַ די האָר און אַ שלײַדער געטאָן, ווי אַ האַלעשקע, מיט אימפּעט. איך בין אַראָפּגעפֿאַלן ווי פֿון דעם הימל. בײַ דעם אָנהייב פֿאַלן האָב איך געהערט זייער אַ ווילד געלעכטער פֿון אַלע לצים אין איינעם. די קליאַטשע האָב איך געזען שוועבט הויך אין דער לופֿטן, דרייט זיך און פֿאַלט נאָך מיר. אַך, מיר פֿאַלן, מיר פֿאַלן! האָב איך קױם מיט צרות אַ געשרײ געטאָן. נישקשה, האָט מיר די קליאַטשע נאָכגעשריגן, אַז איך פֿאַל, שטײ איך אױף! נישט אײנמאָל בין איך שױן אַזױ געפֿאַלן און פֿאָרט נישט פֿאַרפֿאַלן. איך בין געפֿאַלן אַלץ נידעריקער, נידעריקער, ביז איך האָב צום סוף אָנגערירט די ערד מיט דעם קאָפּ, זיך געטאָן אַ זעץ און פֿאַר גרױס װײטאָג אַרױסגעלאָזט אַ שרעקלעך געשרײ. איך האב געפילט אז עפעס עמעצנס הענט האבן מיך ארומגענומען, דאכט זיך מען וויינט איבער מיר, און הייסע טרערן קאפען מיר אויף דעם פנים. דאס פֿיר און צוואַנציקסטע קאפיטל. דרשת איך מאטערי. אויפעפענענדיג די אויגן האב איך געזען איך ליג אויסגעצויגן אויף דעם פאל נעבן בעט ביי מיר אין חדר, מיין מאמע וויינט און העלפט אונטער עפעס מענטשן מיך פון דארט אויפצוהייבן. אז איך בין שוין געלעגן אין בעט האב איך אנגעהויבן מיך צו באטראכטן, וואס טוט זיך דא מיט מיר אזוינס? פון וואנען האב איך פלוצלעך מיר אהער גענומען? איך האב מיך באטאפט און געקוקט זייער פארוואונדערט אין אלע זייטן. אין שטיבל ביי מיר האב איך ווייטער דערזען דעם בעל שם און די אלטע מכשפה'טע וואס האט זיך עפעס געפארעט און געשפראכן. די מאמע האט מיר געטאפט ביי דעם קאפ און געוויינט. וואס וויינסטו מאמע? האב איך איר געפרעגט און פאר ליבשאפט איר א קוש געטון. אך ישראליק, ישראליק, האט זי געכליפעט, אך וויפיל צרות איך בין פון דיר אויסגעשטאנען. געדאנקט און געלויבט איז השם יתברך אבי דו האסט שוין געעפנט די אויגן. דו האָסט אַ גוטן זעץ זיך געגעבן אַראָפּפֿאַלנדיק פֿון דעם בעט. מאַמע, האָב איך מיר אָנגערופֿן, װאָס איז װײַטער אַזױנס געשען? אָט פֿרעג גאָרניט, פֿרעג גאָרניט, אַלץ טאַקע דײַנע ביכלעך. װאָס ביכלעך? װאָס מײַנע ביכלעך? אָט יענע נאַרישע מײַסעס, מיט װעלכע דו האָסט דיר דעם קאָפּ פֿאַרשלאָגן! האָט די מאַמע אַ מאַך געגעבן מיט דער האַנט. מילא, דו האָסט זיך אײַנגעשפּאַרט דװקא צו שטודירן די דאָקטאָריע,

אלא ניין, זאלן דיר ניט העלפן אלע מעשׂות, דאכט זיך אזוי האט באדארפט צו זיין, נאך מיין ווייבערשן שכל וועדליק ווי מיין ווייבערשער מח נעמט. וואס טענה'ן זיי אבער? וואס האבן זיי געענטפערט? אז איך האב נישט היינט געדאכט געהאט דאס לויפעניש צו איטלעכן באזונדער. ניין! מעגסט דיר האבן א גרויסן קאפ, מעגליך אפילו אז פון דיר זאל אויסוואקסן א גרויסער מענטש, א בארימטער דאקטער, אבי דו ביסט ניט אזוי קלאר אין יענע מעשׂות. און יענע מיני היסטאריעס ווי זיי רופן עס עפעס איז אינה מקודשת, שטייט מען נישט אין דיר, נאט אייך היסטאריעס, נאט אייך מעשיות אויף מיין קאפ, א נעכיי וואלטן זיי רבונו של עולם פארכאפט געווארן וואלט איך נעבעך פארשפארט האבן אזעלכע גרויסע צרות. וואס צרות מאמע? וואס צרות פרעגסטו ישראליק? ס'טייטש ווייניג צרות? וויי איז מיר האבן זיי נישט היינט געדאכט מיר אנגעמאכט? אט וואס די מאמע האט מיט מיר מיט א וויינענדיגן קול דערציילט. אז איך האב מקבל געווען דיין בריוו פון דניעפראוויץ אז דו האסט עפעס נישט גוט געענטפערט אויף דעם עקזאמען פון יענע היסטאריעס, און דעריבער איז אן עק פון דיין דאקטאריע, האב איך גערעכנט אז באלד וועסטו צוריק אהיימקומען, וועסט צו אל די שווארץ יאר אוועקווארפן אלע דיינע נארישע פלאנען, בעסער חתונה האבן און לעבן ווי גאט האט געבאטן ווי אידן באדארפן לעבן. איך ווארט אכט טאג, דו קומסט נישט, נאך אכט טאג, ביסט נישטא, דו שרייבסט נישט אפילו קיין אות. דער קאָפּ ווערט מיר צעשפּאָלטן טראַכטנדיק, וואָס קאָן עס זײַן? איך רו נישט, איך שלאָף ניט, עס נעמט זיך מיר נישט אין דעם מויל קיין עסן. דו ביסט דאָך, ישׂראליק, מײַן איינציק קינד, איין אויג אין קאָפּ. וואָס טייג מיר דאָס גאַנצע לעבן אָן דיר? אין דער שטאָט האָבן דערווײַל וועגן דיר זיך אַרויסגעלאָזן אַ סך פֿאַרשיידענע מימרות. אַ טייל האָבן געזאָגט, דו ביסט געשטאָרבן. נאך א טייל זאל זיי נאר דאס מויל אפנעמען, האבן געזאגט יאקבי דו האסט זיך געשמדט און ווייס איך נאך זאכן וואס שונאים האבן אויסגעטראכט, איך האב שוין מער נישט געקענט אויסהאלטן און בין אליין געפארן קיין דניעפראוויץ. קומען אהינצו, וויסט און פינסטער איז מיר, האב איך דיך געטראפן אין א שרעקליכע לאגע, דו ביסט שווארץ ווי די ערד, אויסגעדארט, אויסגעדייווערט, אן א לויט פלייש אויף דעם לייב, נאר הויט און ביין. איך פרעג דיך וואס דו מאכסט, ענטפערסטו מיר נישט היינט געדאכט עפעס בויבעריק. איך רעד דאס און דו עפעס לאקש, בוידעם, א קו איז געפלויגן איבער דעם דאך. קוקנדיג אויף דיר איז מיר געווארן א לאך אין הארצן, כ'האב געמיינט אט פאל איך אנידער און שטארב. לייט האבן מיר געראטן צו גיין בעטן די לערער זיי זאלן מיט דיר מיטיב זיין, טאמער וועט די גוטע בשורה אויף דיר ווירקן און דו וועסט צו זיך קומען. איך בין פארשטייט זיך געגאנגען, געוויינט, געבעטן, אבער אומזיסט. זיי האבן מיר גענטפערט, ניין, אוממעגליך. כ'האב געדונגען א פור און דיך געבראכט צו פירן אהיים. וואס א טאג ביסטו אלץ ערגער מרה שחורה'דיג געווארן, פלעגט זיין אלץ פארטראכט. נאר אז דו האסט זיך שוין צערעדט, האסטו רחמנא ליצלן גערעדט פאר פייער, פאר וואסער, געבאטלט חלומות אויף אלע פיינע לייט, אויף אלע אונזערע שיינע כשר'ע מענטשן אין דער שטאט. נאך גוט, א נס כ'לעבן וואס חוץ היימישע מענטשן האב איך צו דיר קיינעם נישט צוגעלאזט. האבן לייט כאטש נישט געהערט און ווייסן נישט וואס דו האסט נישט היינט געדאכט אויף זיי אויסגערעדט. דו ביסט געווארן אלץ שלאפער, שלאפער און זיך אריינגעלייגט צום סוף אין בעט.

זאל כ'לעבן שוין זיין גענוג, גענוג. הלוואי וואלסטו פריער געפאלגט א מאמען און חתונה געהאט ווי דער סדר העולם איז, ווי עס פירט זיך ביי אונז אידישע קינדער, וואלטן מיר ביידע דאך באהיט געווען פון אזעלכע יסורים. אך, דיינע מעשיות, דיינע מעשיות. אך, דיינע היסטאריעס, דיינע היסטאריעס. דאָס וואַקסט אַלץ פֿון זיי, פֿון זיי, פֿון די גוטע לייט, מיין איך, האָט דער בעל-שם-טעם זיך אָנגערופֿן. ערשט ניט לאַנג האָב איך געהאַט מיט זיי אַ פּונקט אַזאַ מעשׂה. די ערלטע ווייסט אויך פֿון דער מעשׂה, וואָס איך האָב געהאַט. נו, אַ שאָ, דאָברע בילאָ? האָט ער אַ פֿרעג געטאָן די גויע. דאָברע יאַקזשע! האָט מיט אַ גענעץ געענטפֿערט די גויע, וואָס איז געווען באַשעפֿטיקט מיט דעם שפּרעכן. וין מאַיע פּראַוואָ

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן אידישן ביכער-צענטער אין אמהרסט, מאסעטשוסעטס.